וואס דער רבי ברענגט אראפ א רשי פון היינטיגע פרשה, און לכאורה איז רשי אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, דער רבי פרעגט א שיינע פאר שווערע שאלות אויף רשי'ן, און דער רבי האט אויסגעפינען וואס האט געקוועטשט רשי'ן, פארוואס האט רשי אזוי געשריבן, און לויט דעם וועט ווערן פארענטפערט אלע שאלות, אלע שאלות וועלן אראפגיין, און רשי ווערט מוסבר און מ'זעט ווי געשמאק יעדער אות און יעדער ווארט אין רשי איז מדויק ממש כפתור ופרח. און צום סוף אין יינה של תורה וועט דער רבי ארויסברענגען די מעלה ווי די מעלה פון אידן און ווי דער אייבישטער קוקט אויף א איד און ווי מען דארף ווי מען קען זיך אפלערנען ווי מען דארף קוקן אויף יעדן אידן. אינעם פסוק נאך די מעשה מיט דעם עגל שטייט ויחל משה את פני ה' אלוקיו ויאמר למה ה' יחרה אפך בעמך וגומר איז רשי מפרש די ווערטער למה ה' וגומר רשי ברענגט אראפ די ווערטער למה השם וגומר און ער איז מסביר, כלום מתקנא אלא חכם בחכם גיבור בגיבור, און ער זאגט דעם אייבערשטן למה יחרה אפך בעמך פארוואס רבונו של עולם ביסטו אזוי מיט אזא גרויסן כעס למה יחרה אפך בעמך, און רשי זאגט אז כלום מתקנא אלא חכם בחכם גיבור בגיבור, ווער איז מתקנא אין א צווייטן, איינער איז א חכם איז אויף א חכם איז ער זיך מתקנא, יענער איז אויכעט א חכם איז ער אים מקנא. אויב יענער איז א גיבור און דער אנדערער איז א גיבור איז ער אים מקנא, אבער אבער דא וואס האסטו צו זיין אזוי אין כעס, פארוואס ביסטו אזוי אין כעס? בפשטות איז דא רשי אויסן צו באווארענען בפירושו ווי מפרשים זיינען מבאר, וואס האט רשי'ן געבאדערט דא, וואס האט רשי'ן געקוועטשט וואס רשי וויל דא פארענטפערן, זאגט דער רבי אז בפשטות וויל דא רשי פארענטפערן ווי די מפרשים, דער רבי ברענגט אראפ רבי אליהו מזרחי, דער גור אריה, באר מים חיים, און נאך מפרשים וואס זיי זאגן אז דאס וואס דאס וואס דאס וואס איז נישט פארשטאנדיג דא אין פסוק, דאס וואס רשי וויל מסביר זיין, וויבאלד אז אידן זיינען באגאנגען אזא הארבן חטא, איז דאך עובר געווען אויף עבודה זרה, זיי האבן געמאכט דעם חטא פונעם עגל, דאס איז איינע פון די דריי שווערסטע עבירות וואס איז דא, איז דאך מובן פארוואס ס'איז געווען דער חרון אף. איז וואס פרעגט משה רבינו למה השם יחרה אפך בעמך? דאס וואס די מפרשים טייטשן, און לכאורה בפשטות דאס וואס רשי וויל פארענטפערן, די אידן האבן דאך עובר געווארן אויף א מורא'דיגע עבירה, איז ווערט דאך די שאלה, וואס פרעגט משה רבינו למה השם יחרה אפך בעמך? ס'איז זייער פארשטאנדיג פארוואס, אז מ'איז עובר אזא עבירה, איז דא יחרה אפך בעמך. און צוליב דער תמיהה, צוליב די תמיהה וואס איז דא, וואס עפעס זאגט משה רבינו למה השם יחרה אפך בעמך, זאגן אנדערע מפרשי התורה, ברענגען אראפ אנדערע מפרשים, אז דער מיין פון למה דא איז נישט פארוואס, נאר לא, דאס הייסט, משה האט געבעטן ביי דעם אויבערשטן, אל יחרה אפך בעמך, לויט די תמי' ווי מען האט געזאגט פריערט אז אז די מפרשים טייטשן אז דאס וואס איז נישט פארשטאנדיג דא אין פסוק, אויב די אידן האבן עובר געווען אזא שווערע עבירה פארוואס זאגט משה רבינו למה השם יחרה, איז דאך פארשטאנדיג פארוואס למה השם יחרה, איז דערפאר צוליב די תמי' טייטשן די מפרשים אז דא איז א אנדער סארט טייטש, שטייט נישט למה השם פארוואס ביסטו פארוואס ביסטו אין כעס אויף די אידן, נאר ס'אל, אזוי ווי ס'וואלט געשטאנען אל יחרה השם אל יחרה אפך בעמך. משה האט געבעטן ביי דעם אויבערשטן אל יחרה אפך בעמך און דער רבי ברענגט אראפ אין די מפרשים זעט מען אינטערעסאנט אז דער דער אבן עזרא און דער רמבן לערנען טאקע אזוי פשט דער אבן עזרא זאגט דעם לשון והנה למה השם יחרה אפך בעמך איז כמו אל תשחת עמך וכו' אין חומש דברים ווי משה רבינו חזר'ט איבער די זאכן וואס האט פאסירט, זאגט דארט משה אל תשחת עמך, זאגט דער זאגט דער אבן עזרא אז ס'איז די זעלבע זאך דא אויכעט, און דער רמבן זאגט אויכעט אזוי, דער רמבן זאגט, דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פונעם רמבן און דעם און דעם אבן עזרא, דער רמבן זאגט, כי זאת התפילה. היא אשר הזכיר במשנה תורה, דא וואס ער זאגט למה השם יחרה אפך בעמך איז די זעלבע זאך וואס משה רבינו חזר'ט איבער אין חומש דברים אל תשחת עמך וכו', איז טייטשן זיי דערפאר אז דא איז דער פסוק וואס ער זאגט למה השם יחרה אפך בעמך מיינט עס נישט פארוואס, ווייל ס'איז זיכער פארשטאנדיג פארוואס, מילא מוז מען טייטשן אז דער למה מיינט דא אל יחר אפך, זיי נישט אין כעס, משה רבינו בעט ביים אייבערשטן זיי נישט אין כעס. דאס איז אלץ ווי די מפרשים טייטשן אפ, זאגט דער רבי, אבער רש י וואס איז מפרש פשוטו של מקרא, טייטשט אויך דא דעם ווארט למה כפשוטו, רש י טייטשט דא דעם ווארט למה פארוואס, נישט אל, דעריבער איז רש י מפרש אז דער טעם הטענה למה השם יחרה אפך איז ווייל כלום מתקנא אלא חכם בחכם, גיבור בגיבור, ווען רש י וואלט געהאלטן אז ס'איז די זעלבע אזוי ווי ווען ס'שטייט אל, וואלט רש י נישט געדארפט ברענגען דעם כלום מתקנא אלא חכם בחכם גיבור בגיבור, ס'ווערט פארענטפערט זייער פשוט אז ס'מיינט נישט דא למה, ס'מיינט אל. קומט אויס אז ווי רש י שטעלט כלום מתקנא אלא חכם בחכם און גיבור בגיבור, ווייל רש י האלט אז דער טייטש דא למה איז אויכעט, פארוואס רבונו של עולם ביסטו אזוי אין כעס, ווערט דאך די שאלה, ס'איז זייער פארשטענדיג פארוואס ער איז אין כעס, זאגט משה רבינו צום אייבערשטן, למה פארוואס ביסטו אין כעס? ווער ווער ווערט אין כעס? ווער איז מקנא א צווייטן? א חכם בחכם, גיבור בגיבור, דא דאך איז נישט אזוי, און פארוואס ווערסטו אין כעס? מען דארף אבער פארשטיין, האט דער רבי דערווייל מסביר געווען וואס רש י לכאורה האט רש י'ן דא געקוועטשט, און וואס רש י האט געזאגט, שפעטער ווערן די שאלות, פארוואס ברענגט רש י אט דעם אט דעם זאך פון כלום מתקנא אלא חכם בחכם און גיבור בגיבור, ווי געזאגט פריערט, אפאר שווערע שאלות אויף דעם ענין. מען דארף, דער רבי הייבט אן אזוי, מען דארף אבער פארשטיין, רשי האט דאך מסביר געווען אין פרשת יתרו, אין פרשת יתרו ווען ס'שטייט דארטן אז דער טעם וואס דער אויבערשטער האט געזאגט אנכי השם אלוקיך, שטייט אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, איז זאגט רשי דארטן אז פארוואס האט דער אייבישטער געזאגט אלוקיך לשון יחיד, נישט אנוכי השם אלוקיכם, זאגט רשי איז כדי ליתן פתחון פה למשה ללמד סניגוריה במעשה העגל, דער אייבישטער האט געזאגט לשון יחיד ווייל ס'קומט אויס אז דער אייבישטער האט נישט גערעדט צו די אידן, דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו, אנכי השם אלוקיך לשון יחיד נאר צו דיר און די אידן, האט ער נישט אנגעזאגט דעם דעם אנכי השם אלוקיך, במילא איז דא דא א פתח פאר משה רבינו צו צו מאכן א סניגוריה צו זאגן א זאך פאר דעם אייבערשטן אז די אידן, האסטו קיינמאל נישט אנגעזאגט אז זיי טארן נישט מאכן קיין עבודה זרה. וזהו שאמר. און רשי איז ממשיך דארט און דאס וואס עס שטייט און ער ברענגט א ראיה פון אונזער פסוק למה השם יחרה אפך בעמך, זאגט משה רבינו צום אייבערשטן לא להם צוית לא יהיה לכם אלוקים אחרים, שטייט נישט דארט לא יהיה לכם אלוקים אחרים אלא לי לבדי, נאר מיר האסטו אנגעזאגט היינט, פארוואס זאגט רשי דא אן אנדערע הסברה אויף משה רבינו'ס טענה למה השם יחרה אפך בעמך, ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, האסט דארטן זייער א געשמאקן פירוש דו זאגסט דארטן אז דער ענין פון אנוכי השם אלוקיך איז ליתן פתחון פה, און ער ברענגט א ראיה פון דעם פסוק דא, האט ער דאך דא אויך געדארפט זאגן די זעלבע זאך, פארוואס ברענגט ער דא כלום מתקנא אלא חכם בחכם און גיבור בגיבור? ווען ס'שטייט לא מה שם יחר אפרו בעמך האט רשי געדארפט ברענגען די זעלבע זאך וואס ער האט געדארפט ברענגען און זאגן למה השם יחרה אפך בעמך, לכאורה דארף דאך דער אייבערשטער יא זיין אין כעס, האט משה רבינו געקענט זאגן אז ס'איז ליתן פתחון פה למשה, און ברענגען א ראיה פון אנוכי השם אלוקיך. דער רבי וויל טרייען צו פארענטפערן, און ער זאגט אז מען קען עס נישט ניצן, און במילא בלייבט די שאלה זייער שווער. מען קען נישט זאגן אז רשי מיינט צו מפרש זיין דעם פסוק לויט ביידע הסברות, רשי וויל האבן ביידע הסברות, איין הסבר איז אויף למה השם יחרה אפך בעמך איז אין פרשת יתרו זאגט ער דארטן דעם ענין פון אז די אידן האט ער גארנישט אנגעזאגט אז מען טאר נישט מאכן שטייט נישט אנוכי השם אלוקיכם ולא יהיה לכם שטייט נישט לא יהיה לכם אלוקים אחרים, שטייט לא יהיה לך, במילא און דאס און דא וואס ער ברענגט דעם כלום מתקנא איז ביידע פירושים וויל ער ניצן, און דער רבי און דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה אז רבי אליהו מזרחי זאגט טאקע יא אזוי, ער זאגט וזה וזה יכשר, אז ביידע ביידע תירוצים זענען אמת און ביידע תירוצים זענען זייער גוטע, און דער ריבא איינער פון די אויך איינער פון די מפרשים זאגט הרי לך פתרון המקרא בשני פנים מפי רשי, האב איך אין דעם וואס עס שטייט למה השם יחרה אפך בעמך האב איך צוויי פירושים, איין פירוש איז וואס ער ברענגט אראפ אין יתרו אז משה רבינו אז ס'איז געווען א פתחון פה דערפאר שטייט אנוכי השם אלוקיך, און דער צווייטער פירוש איז ווייל כלום מתקנא אלא חכם בחכם גיבור בגיבור, זאגט דער רבי איך קען עס אבער נישט זאגן ווארום עס איז נישט מסתבר אז רשי זאל דא בפרשתנו ביים מקור הענין אינגאנצן נישט דערמאנען דעם פירוש אפילו בקיצור בלשון דבר אחר וכיוצא בזה. און זיך פארלאזן אויף דעם וואס ער האט עס מפרש געווען בדרך אגב ושלא במקומו אין פרשת יתרו. די מפרשים ווילן זאגן אז מען נוצט ביידע פירושים סיי פון דארט און סיי פון דא. זאגט דער רבי ווי קען עס זיין? דארטן איז דאך עס נאר בדרך אגב. דארטן וואו ס'שטייט אנוכי השם אלוקיך, זאגט רשי דו ווייסט פארוואס ס'שטייט אלוקיך? ווייל ס'וועט קומען א צייט וואס דער אייבערשטער גיט משה רבינו א פתחון פה, ער גיט אים אן ענין אויף סניגוריה אויף די אידן, אז דער אייבערשטער האט נישט גערעדט צו די אידן, ער האט נאר גערעדט צו משה רבינו, און זיי האט ער גארנישט אנגעזאגט אז מ'טאר נישט מאכן קיין עבודה זרה. זאגט דער רבי, דא ווען מ'קומט צו דעם פסוק וואס איז געווען די עבודה זרה, וואו משה רבינו רעדט צום אייבערשטן זאגט למה השם יחרה אפך בעמך, דערמאנט דאס רשי אינגאנצן נישט? די מפרשים ווילן זאגן אז אז ער ניצט דעם וואס ער זאגט אין יתרו איז דא גייט איז דא אויכעט חל, זאגט דער רבי ווי קען עס זיין, דא איז דאך דער עיקר פלאץ וואס זיי האבן געזינדיגט, און דא זאגט משה רבינו למה השם יחרה אפך בעמך איז דא האט געדארפט שטיין אט דער ראיה פון דארטן וואס עס שטייט אנוכי השם אלוקיך און נישט אנוכי השם אלוקיכם. און רשי זאגט עס אפילו נישט נישט נאך דבר אחר א צווייטן פירוש, ער דערמאנט עס אפילו נישט אינגאנצן, און זיך פארלאזן אויף דעם וואס ער האט עס מפרש געווען בדרך אגב ושלא במקומו, דארטן ווערט דארטן איז דאס נישט אויפן פלאץ, דארט וואס שטייט אנוכי השם אלקיך איז נישט דער פלאץ וואו די אידן האבן געזינדיגט און מ'האט גענוצט און מ'קען נוצן די סניגוריה, דא איז דער פלאץ. ובפרט אז יענע הסברה איז א שטארקערע, זי איז שולל אינגאנצן א טענה צו אידן, נישט נאר חרון אף וואס קומט פון מתקנא. דא אויכעט זייער געשמאק די אין די שאלה, נאך א שאלה, ווי קען זיין אז רשי זאל ניצן דא כלום מתקנא אלא חכם בחכם און גיבור בגיבור, דאס מיינט אז די אידן האבן טאקע געזינדיגט און ער בעט דעם אייבערשטן למה השם יחרה כלום מתקנא, זיי זיך נישט מקנא אין זיי, ווי קענסט זיך פארגלייכן צו זיי, ממילא זיי נישט אין כעס, איז דאס הייסט אבער אז זיי האבן יא געזינדיגט, אדרבה ווען מען ניצט דעם פסוק פון דארטן אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בלשון יחיד, מיינט דאך אויס אז די אידן האבן אינגאנצן נישט געזינדיגט, האט ער עס דא געדארפט ניצן אסאך בעסער, ער זאגט דעם אייבערשטן למה השם יחרה אפך בעמך, לכאורה דארף דאך דער אייבערשטער זיין אין כעס ווי געזאגט פריערט ווייל זיי האבן געטון א מורא'דיגע שלעכטע עבירה, זאגט משה רבינו ניין, דו האסט מיר אנגעזאגט האסט זיי נישט אנגעזאגט איז דאך אסאך געשמאקער וואלט געווען ווען רשי ניצט דא דעם דעם טייטש פון דארטן אז דו האסט מיר זיי גארנישט אנגעזאגט האבן זיי נישט געזינדיגט ממילא למה השם יחרה אפך פארוואס ווערסטו אין כעס מוז מען זאגן ממילא מוז מען קומען צו א מסקנא איך זע דאך אבער אז פארט רשי האט געשריבן דארטן אט דעם ענטפער און דא ניצט ער עס נישט דא ברענגט ער א אנדערע ענטפער מוז מען זאגן אז די צוויי פירושים אין רשי זענען מבאר צוויי באזונדערע עניינים ס'קומט אונז דערציילן צוויי אנדערע סארטן זאכן, דארטן מוז ער זאגן אט דעם דעם ענין פון אז משה רבינו האט עס גענוצט, דער אייבישטער האט אים געזאגט אנוכי השם אלוקיך איז א פתחון פה פאר משה רבינו, און דא מוז ער נוצן דעם ענטפער פון כלום מתקנא אלא חכם בחכם און גיבור בגיבור, איז דארפן מיר גיין פארשטיין וואס איז די צוויי זאכן וואס רשי וויל דא זאגן, דאס הייסט איז ממילא דאס קומט אויס אז דאס איז די די ערשטע שאלה וואס מיר האבן אויף רשי. וואס רשי ברענגט דארטן איין פסוק און דארטן איין זאך און דא א צווייטע זאך, און ס'מוז זיין אז רשי ברענגט אז ס'איז ליגט אין דעם עפעס, דארף מען אויסגעפינען וואס ליגט דא אין דעם באהאלטן. אות ב'. אויך דארף מען פארשטיין נאך אפאר שאלות. פון פשטות לשון רשי, כלום מתקנא אלא חכם בחכם און גיבור בגיבור איז מובן אז דער ענין פון מתקנא איז בשייכות צו דער עבודה זרה גופא, און אזא טענה כלפי דעם אויבערשטן איז דאך היפך הכבוד. מ'קען טייטשן דאס וואס משה רבינו האט געזאגט אז כלום מתקנא אלא חכם בחכם גייט דער אייבישטער וואס ביסט זיך מתקנא אויף די אידן דו ביסט נישט אין גלייך מיט זיי, זאגט דער רבי אבער פון פשטות פון לשון פון רשי קומט אויס אז דאס וואס ער זאגט כלום מתקנא גייט דאס וואס ביסטו זיך מתקנא אויף די עבודה זרה. די עבודה זרה איז דאך גארנישט, ס'איז דאך א שטיק א שטיק גאלד וואס איז ארויסגעגאנגען פון דעם וואס איז ארויסגעגאנגען פון דעם א עגל הזהב, און ממילא וואס וואס וואס וואס פארגלייכסט זיך צו דעם? וואס איז די שייכות אז ס'זאל זיין אז אזוי אין כעס, למה השם יחרה אפך בעמך, ווען ווען ווערט ווען ווערט א ענין פון קנאה, ווען ווערט א ענין פון כעס, ווען ס'איז עפעס א גלייכניש. אבער ס'איז דאך אינגאנצן נישט קיין גלייכעניש צו דיר, וועסט מ'רעדט דאך דא וועגן א שטיקל גאלד וואס מ'האט געמאכט פון דעם עבודה זרה, פארוואס ווערסטו אזוי שטארק אזוי שטארק אויפגערעגט אז די אידן האבן געדינט דעם עבודה זרה? לכאורה זאגט דער רבי דאס ס'קומט אויס אז ס'איז א טענה צום אויבערשטן וואס איז היפך הכבוד, וואס זאגט ער דעם אויבערשטן? ער זאגט דעם אויבערשטן, זיי נישט אין כעס ווייל דו ביסט נישט גלייך צו דעם צו דעם צו דעם עגל הזהב, ס'איז נישט קיין ווערטער וואס מ'רעדט צום אויבערשטן, און פון דעסטוועגן ברענגט דאס רשי יא, מוז מען זאגן אז דא ליגט עפעס באהאלטן וואס רשי וויל דא עפעס מגלה זיין א זאך. נאכמער פרעגט דער רבי די שאלה, די קשיא, די שאלה ווערט אסאך שווערער, די טענה כלום מתקנא וכו' איז א קשיא וואס מיר האבן שוין געזען, ס'דא אין גמרא איז דא די קשיא, ס'דא א קשיא וואס אגריפס וואס ער איז געווען א ער איז געווען א שר צבא ביי די אידן, ער איז געווען א גוי, און ער האט געפרעגט ביי רבי גמליאל, אויף דעם וואס דער אויבישטער ווערט אנגערופן קל קנא, ער האט גענוצט א אנדער פסוק, נישט דעם פסוק דא וואס שטייט למה השם יחרה אפך בעמך, ער האט גענוצט דעם ענין פון אל קנא, וואס דער אויבישטער איז א קל, ער איז א מקנא, ער איז יא, ער איז מקנא, האט אים רבי גמליאל אויף דערויף געענפערט מיט א משל, אז דער מתקנא איז נישט אין דער עבודה זרה, נאר אין די עובדי עבודה זרה, דאס וואס רבי גמליאל האט אים געענטפערט אז דער ענין פון מתקנא איז נישט אין די עבודה זרה נאר אין די עובדי עבודה זרה, קומט דאך אויס פון דא אז די שאלה איז שוין דא פון אגריפסן, און רבי גמליאל האט אים געענטפערט מיט א משל און האט אים געזאגט, דער משל איז געווען, די גמרא ברענגט אראפ א משל, אז איינער האט געהאט א ווייב און האט חתונה געהאט מיט נאך א ווייב, אויב ער האט גענומען נאך א ווייב וואס איז קלוגער ווי די ערשטע און זי איז בעסער ווי די ערשטע, וועט די ערשטע נישט מקנא זיין. האסט גענומען א צווייטע ווייל זי איז בעסער, ווי איז אבער דער דין אויב ער האט גענומען א ווייב וואס איז נידעריגער פון די ערשטע, וועט זי זיך מקנא זיין, וואס האסטו גענומען, וואס וואס ברענגסטו מיר דא אריין אין שטוב, איינער וואס איז אינגאנצן נישט גלייך צו מיר, איז דא דער ענין פון קנאה, האט ער געזאגט דעם אייבערשטן, האט רב גמליאל אים געענטפערט אז דאס איז די זעלבע זאך אויכעט, אז דער אייבערשטער איז זיך נישט מתקנא אין די עבודה זרה, נאר זיך מתקנא, ער ווערט ער ווערט אויפגערעגט און ביי אים איז דא דער חרון אף אויף די עובדי עבודה זרה. אבער דא קומט דאך אויס וואס מיר האבן ערשט געלערנט, קומט דאך אויס אז רש י האלט אז דער ענין פון מתקנא, לויט דעם פשוט'ן לשון ווי ס'איז כלום מתקנא, קומט אויס אז דאס רעדט זיך וועגן דעם ענין אז מתקנא אין עבודה זרה. זאגט דער רבי אויב אזוי לפי זה דאך תמוה ווערט דא צוויי שאלות. נניח אז רש י האט א הכרח אז כלום מתקנא איז געווען דער תוכן פון תענת משה, רש י האט עפעס א הכרח אז ער מוז זאגן אז כלום מתקנא דאס האט משה געמיינט ווען ער האט געזאגט דעם אייבערשטן, למה יחרה אפך בעמך, האט ער געמיינט דעם ענין פון כלום מתקנא אלא חכם בחכם און גיבור בגיבור, פארוואס אבער לערנט ער אז די טענה איז געווען בנוגע דער עבודה זרה גופא, ווי די קשיא הנ"ל פון אגריפס, פארוואס לערנט רש י אז משה רבינו'ס טענה איז געווען אויף די עבודה זרה און נישט אויף די עובדי עבודה זרה? לכאורה זאגט די רבי, עס איז דאך דא א געוואלדיגער געשמאקער מדרש וואס אין מדרש שטייט פונקט פארקערט און רש י האט געקענט ניצן דעם מדרש, און נישט ניצן דאס אז כלום מתקנא גייט אויף די עבודה זרה, און ווי די רבי האט געזאגט פריער, אז אזא טענה כלפי דעם אייבערשטן איז דאך היפך הכבוד. וואס זעט מען אין מדרש? נישט ווי אין די מדרש, די רבי ברענגט אראפ אין מדרש אין שמות רבה און אין מדרש תנחומא ברענגט זיך אראפ אזוי, אויפן פלאץ פון דעם פסוק שטייט אזוי, טייטשט אויס די טענה פון משה, זיי טייטשן די טענה פון משה למה השם יחרה אפך בעמך אין א אנדער אופן און זייער געשמאק און ס'קומט אויס זייער גלאטיג, פארוואס ניצט עס נישט רשי? אמר, משה רבינו האט געזאגט, רבון העולם, עשו לך סיוע ואתה כועס עליהם? זיי האבן דיר געמאכט א העלפער, זיי האבן דיר געמאכט, עס איז דא א אייבישטער אויף די וועלט וואס האט אלץ באשאפן, און ער דארף האבן הילף, האבן זיי דיר געמאכט הילף, העגל הזה שעשו יהיה מסייעך, ער וועט דיר העלפן אנפירן די וועלט. אמר הקדוש ברוך הוא, האט דער אייבישטער געענטפערט משה רבינו, משה, אף אתה טועה כמותם? דו האלסט אויכעט מיט אזוי ווי זיי אז דאס וועט מיר ארויסהעלפן והלא אין בו ממש איז דאך גארנישט דאך א שטיקל גאלד וואס איז ארויסגעקומען א עגל הזהב ס'איז דאך נישט מער ווי א גארנישט ווי קען מען ווי קענסטו טראכטן ווי זיי חס ושלום אז דאס וועט מיר העלפן אין מיין ארבעט אמר לו אויף דעם האט משה רבינו אים געענטפערט אייב דו זאגסט אז אין בו ממש למה אתה כועס על בניך פארוואס ווערסטו אין כעס אויף דיינע קינדער וכו' וואס זעט מען פון דעם מדרש? וואס דאס איז א' מער א לשון של כבוד, ס'איז זייער א בכבוד'יגער לשון, ער זאגט דעם אייבערשטן, אויב דו האלסט אז ס'איז גארנישט, ווער נישט אין כעס, זייער געשמאק און זייער גוט און נישט קיין היפך הכבוד. ב', לויט דעם מדרש, אין דעם איז מודגש נאר דער כעס עליהם, על בניך, די שאלה איז געווען וואס דער רבי פרעגט ווי קען רש"י זאגן אז מען רעדט אז דער אייבערשטער'ס כלום מתקנא גייט אויף די עבודה זרה, דא אין מדרש זעט מען קלאר ערשטנס איז מער בכבוד'יג צו רעדן אזוי צום אייבערשטן, און די צווייטע זאך וואס איז מודגש דארטן, משה רבינו זאגט דעם לשון, אם כן, אויב דו זאגסט אז אין בו ממש, למה אתה כועס על בניך? וואס ביסטו אין כעס אויף דיינע קינדער ער דערמאנט אינגאנצן נישט די עבודה זרה? דאך איז וואלט עס געווען אסאך אסאך געשמאקער. דאס איז איין קשיא וואס דער רבי פרעגט, ס'איז איין קשיא אין צווייען, ס'איז מער א לשון של כבוד, און ס'איז אויכעט מודגש אין דעם ווי דער לשון למה אתה כועס עליהם, על בניך און נישט אויף די עבודה זרה. ס'איז א גרויסע חילוק צו דער אייבישטער ווערט אין כעס צוליב די עבודה זרה, אדער ער ווערט אין כעס אויף די אידן וואס זיי האבן געדינט די עבודה זרה. און לויט רשי קומט אויס אז דער אייבישטער וואס ער ווערט אין כעס איז כלום מתקנא חכם בחכם, אז דער אייבישטער איז מתקנא לכאורה חס ושלום אין דעם וואס זיי האבן געדינט די די עבודה זרה, די עבודה זרה איז אינגאנצן נישט קיין גלייכעניש צו דיר, וואס ווערסטו אין כעס? ב', נאך א שאלה לויט דעם. וואס ווערט אויף רש"י'ן? וויבאלד אזוי ווי דער טענה פון משה צום אויבערשטן, כלום מתקנא אלא חכם בחכם גיבור בגיבור, לויט ווי רשי לערנט אז די טענה פון משה רבינו צום אויבערשטן איז געווען כלום מתקנא גייט אויף די עבודה זרה, געפינט מען נישט בפשוטו של מקרא קיין ענטפער, שטייט נישט אז דער אויבערשטער האט אים געענטפערט, און ס'איז נישטא קיין ענטפער אויף דעם, ממילא איז דאך נישט גלאטיג, וואס איז דער שטורעם פון איסור עבודה זרה? שטייט לא יהיה לך אלוקים אחרים, לא תעשה, וויבאלד אז זיי זענען קיין שום מציאות נישט. לויט דעם מדרש, וואס דער מדרש, ערשטנס איז נישטא קיין ענטפער אויף דעם, לויט רש"י'ן איז נישטא קיין ענטפער וואס משה רבינו האט געזאגט, דער אייבערשטער האט אים נישט געענטפערט אויף דעם כלום מתקנא, וואס האט אים נישט געענטפערט פארוואס ער ווערט יא אין כעס, ממילא קומט דאך אויס אז ס'בלייבט דער ענין פון וואס דער מדרש זאגט אז אין בו ממש, אויב אין בו ממש, וואס איז אזוי דער טומל פון עבודה זרה? וואס איז דאס עפעס אז א גאנצער א גאנצער דער רבי זאגט וואס איז דער שטורעם פון איסור עבודה זרה אויב ס'איז גארנישט וואס דארף מען זאגן לא יהיה לך אלוקים אחרים לא תעשה איינער גייט דינען צו א צו א שטיין אדער ער גייט דינען צו א שטיקל גאלד ווארפט עס אריין אין פייער דאס דארף מען אנזאגן אויף דעם אזעלכע גרויסע איסורים וואס איז איינע פון די גרעסטע עבירות פארוואס אות גימל וועט דער רבי זאגן נאך נאך א שאלה אויך איז נישט מובן פארוואס זאגט רשי די צוויי ענינים כלום מתקנא אלא חכם בחכם און גיבור בגיבור. פארוואס ברענגט רשי אראפ די צוויי זאכן? וואס וואלט נישט געווען גענוג ווען ער זאגט נאר איינע, כלום מתקנא אלא חכם בחכם. מ'קען נישט זאגן אז דאס איז דערפאר וואס אזוי איז דער לשון אין פסוק. אין פסוק אין ירמיה שטייט, דארט שטייט כלום חכם בחכם, אל יתהלל החכם, און דערנאך שטייט אויכעט וועגן גיבור. ווי דער לשון איז אל יתהלל חכם בחכמתו און א גיבור בגבורתו, דערפאר ברענגט רשי אראפ כלום מתקנא אלא חכם בחכם און גיבור בגיבור, און אזוי אויך אינעם סיפור הנל, אין דעם סיפור פון אגריפס האט ער אויך געפרעגט די זעלבע זאך, האט ער געפרעגט דארטן דעם ענין, איז דערפאר איז רשי ברענגט אראפ דאס, זאגט דער רבי, זאגט דער רבי, פרעגט דער רבי אויף דעם צוויי שאלות, א', אין פסוק. און אין דעם סיפור הנל, סיי אין דעם פסוק פון ירמיה, און סיי אין די מעשה פון אגריפס מיט ר' גמליאל, איז דא אויך א דריטער ענין, שטייט קלאר דארטן עשיר בעושרו, אל יתהלל עשיר בעושרו, און חכם בחכמתו און גיבור בגבורתו, רשי ברענגט אראפ נאר צוויי, און רשי איז דאס משמיט פארוואס ברענגט רשי נישט אראפ דעם דריטן אויכעט קשיא ס'איז א געוואלדיגע קשיא און לויט דעם הסבר פונעם רבי'ן ווי געזאגט פריער ווי דער רבי האט אויסגעפינען וואס רשי האט דא געקוועטשט און וואס האט רשי'ן געקוועטשט דא לכאורה וואס איז למה השם יחרה אפך בעמך זיכער איז אין כעס האבן דאך געטון אזא אזא געפערליכע עבירה ווי דער רבי האט אויסגעפינען וואס רשי האט דא געקוועטשט און רשי וועט דאס מסביר זיין וועט ווערן מבהיל'דיג פשוט מבהיל'דיג דעם רבי'נס חידושים און די געשמאקייט פארוואס ברענגט ער נאר די צוויי און פארוואס ברענגט ער נישט דעם דריטן? און דער רבי גייט אין די צווייטע שאלה נאך פרעגן נאך טיפער, פארוואס ברענגט ער בכלל צוויי? אדער ברענג אלע דריי אדער ברענג נאר איינע. כידוע באנוצט רשי א כפל ואריכות בכלל, דווקא ווען זיי ביידע אדער די אריכות זענען נוגע צום פירוש פון פשוטן של כתובים, און נישט דערפאר ווייל אזוי איז דער לשון אין פסוק ומאמרי חזל. רשי ברענגט אראפ א מאמר חזל אדער א פסוק, און נישט אלעמאל ברענגט ער אראפ דעם גאנצן פסוק. אויב ס'איז נוגע, ס'העלפט מיר ארויס אז ער ברענגט אראפ דעם גאנצן פסוק אדער צוויי אדער דריי זאכן, מוז זיין אז ס'העלפט ארויס אין פשוטו של מקרא, לכאורה דא אין פשוטו של מקרא וואס איז דער אויפטו וואס רשי זאגט אז כלום מתקנא חכם בחכם און גיבור בגיבור, וואס וואלט געווען שלעכט ווען ס'שטייט נאר איינע כלום מתקנא אלא חכם בחכם. וואס דארף איך האבן דעם צווייטן? דארף מען פארשטיין וואס זענען דא די צוויי עניינים נוגע אין פשוטו של מקרא, רשי ברענגט דאך פארט ביידע, דארף מען פארשטיין פארוואס ברענגט ער דווקא די צוויי, וואס העלפט אונז ארויס אין פשוטו של מקרא. אין אות ד' וועט דער רבי אנהייבן צו ענטפערן די שאלה מיט דעם יסוד וואס האט געקוועטשט רשי'ן, נאר אדורכגיין נאכאמאל צו געדענקען און האלטן קאפ, וועט מען זאגן אז די ערשטע זאך זאגט רשי, וועט מען איבערגיין אויף די פאר שאלות וואס מען האט געלערנט ביז יעצט. די ערשטע זאך איז פארוואס רש י ברענגט ברענגט צוויי סארטן ברענגט סארטן צוויי סארטן פירושים, אין יתרו ברענגט ער א פירוש אנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך זאגט זאגט רש י דארטן פארוואס איז דאס לשון יחיד ווייל דער אייבישטער האט געגעבן א פתחון פה אויף סניגוריא פאר משה פאר משה רבינו, און דא ברענגט ער א אנדער זאך דא ברענגט ער כלום מתקנא אלא חכם בחכם. און דא פאסט דאך עס אריין אסאך מער ווייל דא איז דאך דער עיקר וואס מען האט געזינדיגט, און משה זאגט דעם אייבערשטן למה השם יחרה אפך בעמך, האט ער געדארפט זאגן דעם פון דארטן. און מוז זיין אז ס'ליגט עפעס אין די צוויי זאכן וואס רש י ניצט, דארף מען פארשטיין וואס איז דאס. און נאכדעם די צווייטע שאלה איז געווען לכאורה איז דאך עס היפך הכבוד ווי מ'רעדט צום אייבערשטן אז דער אייבערשטער כלום מתקנא חכם בחכם, וואס ביסטו אזוי וואס ביסטו אזוי מקנא, וואס ביסטו אזוי אין כעס ווייל די האבן געדינט עבודה זרה, עס איז דא א גלייכעניש חס ושלום צווישן דיר מיט די עבודה זרה? און דערנאך האט דער רבי צוגעלייגט אויכעט אז אגריפס האט שוין געפרעגט די זעלבע זאך, און אגריפס האט געפרעגט די זעלבע זאך און ר' גמליאל האט אים געענפערט, לויט דעם וואס אגריפס האט געפרעגט און האט אים געענפערט איז דאך זייער שווער, פארוואס פארוואס זאגט רש י אז אז די כעס איז געווען ווייל זיי האבן צוליב די עבודה זרה? און דערנאך געווען נאך א שאלה איז דאך דא א געשמאקער מדרש וואס דער מדרש זאגט אז דער אייבערשטער האט ג איז דאך דא זייער א געשמאקער מדרש וואס דארטן רעדט ער קלאר וואס דער אייבערשטער זאגט משה רבינו משה רבינו זאגט דעם אייבערשטן פארוואס ווערסטו פארוואס ביסטו געווארן אין כעס און און און און און איז מסיים דארטן זייער געשמאק אין די מדרש אז ס'קומט אויס אז דער אייבערשטער'ס כעס איז אויף די אידן, נישט וועגן די עבודה זרה, איז דאס האט דאך אין זיך ביידע מעלות, ערשטנס דאס איז די ענין וואס מען רעדט נישט וועגן די עבודה זרה נאר די קנאה וואס דער אייבערשטער האט וואס אז כלום מתקנא גייט דאס אויף די אידן און ער זאגט דעם אייבערשטן דו ביסט דאך נישט גלייך צו זיי, און צווייטנס מיט דעם הסבר איז דאך אסאך געשמאקער, לויטן הסבר וואס רשי ברענגט דא קומט אויס אז זיי האבן געזינדיגט און כלום מתקנא אבער לויטן פירוש פון דארטן קומט אויס אז זיי האבן גארנישט געזינדיגט, אז דער אייבערשטער האט געזאגט אנכי השם אלוקיך לא יהיה לך אלוקים אחרים בלשון יחיד, קומט אויס אז ער האט געזאגט משה רבינו און נישט זיי, האט עס רשי געדארפט נוצן אסאך בעסער. נאך א זאך וואס לויט דעם ווערט אויכעט א געוואלדיגע שאלה, האט דער אייבערשטער געענטפערט משה רבינו, משה רבינו האט געזאגט דעם אייבערשטן אז זיי האבן געמאכט א סיוע פאר דיר, זיי האבן דיר געמאכט א העלפער, זאגט דער אייבערשטער אז מען האט געמאכט דו ביסט אויכעט אזוי ווי זיי, דו האלטסט אז מען האט געמאכט א העלפער? ס'איז דאך גארנישט, ס'האט נישט אין זיך גארנישט, ס'איז דאך נישט מער ווי א שטיין, ס'איז דאך נישט מער ווי א שטיק גאלד. זאגט משה רבינו אויב אזוי וואס ווערסטו, פארוואס ווערסטו אין כעס? אויב אזוי לויט דעם איז דאך נישט, ס'איז נישטא קיין ענטפער אויף דעם וואס משה רבינו האט געזאגט דעם אייבערשטן, ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, וואס אזוי דער גאנצער שטורעם וואס דער אייבערשטער מאכט קעגן עבודה זרה, ס'איז דאך גארנישט, לא תעשה לך אלוקים אחרים, לא יהיה לך, מיט אלע זאכן פארוואס איז דאס, ס'האט דאך נישט קיין מציאות. נאך א שאלה איז געווען פארוואס ברענגט ער אראפ ביידע זאכן סיי ער ברענגט דעם ענין פון חכם ב אל ית כלום מתקנא אלא חכם בחכם און גיבור בגיבור וואס דארף מען האבן ביידע זאכן אויב ער וויל ברענגען פון דעם פסוק און אין די מעשה פון אגריפס איז דא דריי זאכן ס'איז אויכעט עשיר אל יתהלל עשיר בעשרו און ביי אגריפס אויכעט האט ער געדארפט ברענגען אלע דריי און בכלל איז א כלל אז רשי ברענגט אראפ פון א פסוק ברענגט ער נאר וואס איז נוגע צו פשוטו של מקרא אויב ס'איז נוגע צו פשוטו של מקרא וואלט געווען גענוג איינע כלום מתקנא, אלא חכם בחכם, וואס ברענגסטו מיר צוויי? מוז זיין אז אין די אז אין די צוויי גיבט עפעס א הסבר אין פשוטו של מקרא, וואס גיבט עס וואס העלפט עס אונז ארויס אין פשוטו של מקרא. יעצט אין אות ד' עט דער רבי אנהייבן צו פארענטפערן אז וואס איז געווען וואס האט א א געשמאק א נפלא'דיגע זאך וואס רשי'ן האט דא געקוועטשט, און ער ברענגט פשוט'ע געשמאקע ראיות אויף דעם, די הוכחה וואס משה וואס רשי'ן האט געקוועטשט אין דעם פסוק למה השם יחרה אפך בעמך און לויט דעם וועט אראפגיין אלע שאלות. אות ד', דער ביאור בזה. דער הכרח פון רשי אויף זיין פירוש כלום מתקנא וכו' איז פון דעם וואס אויף די ווערטער למה השם וגומר, אדער ווי אין אנדערע דפוסים שטייט רשי ברענגט אראפ למה השם נישט נאר למה השם וגומר ווי מ'האט אנגעהויבן אין די שיחה אז אין אונזערע דרוקן שטייט למה השם וגומר, די אנדערע האט דאך עפעס געזאגט נאר אין די סוגריים אז די אנדערע וואס שטייט למה השם יחרה יחרה אפך וואס ער איז מעתיק וואס ער איז מעתיק פון פסוק איז נישט גלאטיג פון דאס א חידוש נפלא וואס האט געקוועטשט רשי'ן און פון דעם וואס רשי ברענגט אראפ פון פסוק למה השם וגומר דאס עט אונז מוכיח זיין פארוואס רשי מוז זאגן אז ס'רעדט זיך דא אז דעם אייבערשטנס כעס איז געווען אויף די עבודה זרה און נישט אויף די עובדי עבודה זרה.

און ער געדארפט טייטשן און טענה'ן למה ה' תכלה את עמך וכיוצא בזה, און ערשט דערנאך למה ה' יחרה אפך, ער רעדט אזעלכע געוואלדיגע מורא'דיגע ווערטער הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם, דארף ער גלייך פרעגן דעם אייבערשטן למה ה' תכלה את עמך, און נאכדעם האט ער געדארפט זאגן פארוואס ביסטו בכלל אין כעס, ובפועל, וואס האט משה געזאגט? האט ער פריער גע'טענה'ט למה השם יחרה, און דערנאך געגן דערנאך געגן לכלותם. ס'לייגט זיך אינגאנצן נישט אין שכל. דער אייבישטער זאגט אז ער גייט אומברענגען אינגאנצן עם ישראל. די ערשטע זאך האסטו געדארפט זאגן למה השם תכלה את עמך. נאכדעם צו פרעגן פארוואס ביסטו אין כעס. די הסברה אין דעם, וואס איז דער הסבר טאקע וואס משה רבינו האט געזאגט די ערשטע זאך למה ה' יחרה אפך און האט זיך נישט אפגעשטעלט גלייך אויף די זאך למה ה' תכלה עמך, איז די הסברה אין דעם, אויף דעם עצם חיוב מיתה פארן חטא העגל איז ביי משה רבינו קיין קשיא נישט געווען, משה רבינו האט נישט געפרעגט די ערשטע זאך למה השם תכלה את עמך, ווייל זיי האבן טאקע געזינדיגט און אז מען זינדיגט אויף אזא סארט עבירה ווייסט א קינד א בן חמש למקרא ווייסט שוין אז ס'איז דא א ענין פון מיתה. עס שטייט שוין פריער אין דער תורה אז עס זענען דא כמה וכמה עבירות פאר וועלכע ס'קומט דער עונש מיתה רחמנא ליצלן. און מען געפינט נישט קיין טענה ותמי' אויף דעם, אין קיין ארט וואס עס שטייט די אלע זאכן, שטייט נישט אז קיינער האט געהאט א טענה צום אייבערשטן פארוואס איז מיתה, ווייל דער אייבערשטער זאגט קלאר אז איינער טוט אזא עבירה קעגן מיר, איז ער חייב מיתה. און דער טעם דערפון איז מובן בפשטות, וואס דער טעם אויף דעם? ווייל פאר א הארבער עבירה קומט א הארבער עונש, וואס איז דער עונש? מיתה רחמנא ליצלן. די תמיהה דא איז דאס האט משה נישט געקוועטשט, ווייל משה האט געוואוסט אז מען האט אפגעטון אזא מיאוס'ע מעשה, מען האט זיך מיט געדינט, מען האט אריינגעלייגט מיט געדינט א עגל הזהב, פרעגט ער נישט דעם אייבערשטן למה השם תכלה את עמך, וואס פרעגט ער יא? פרעגט ער א אנדער זאך אינגאנצן, אים האט געקוועטשט א אנדער זאך אינגאנצן, דאס וואס רש"י קומט פארענטפערן, רש"י קומט אונז זאגן אז משה רבינו האט געקוועטשט א צווייטע זאך אינגאנצן, און דאס איז די נקודה דער ענטפער אויף די גאנצע שאלות פון די גאנצע שיחה. וואס האט אים געקוועטשט? די תמיהה דא איז שייך בנוגע דעם אופן העונש ואכלם, וואס מוז זיין פארבונדן מיט א סיבה מיוחדת. משה רבינו האט געקוועטשט און דאס וואס רשי פארשטייט אז דאס דאס וואס האט געקוועטשט רשי וואס משה רבינו האט געפרעגט קודם דעם ענין פון למה השם יחרה און נישט למה השם תכלה און מיט דעם ווערט פארענטפערט אלץ למה השם יחרה אפך איז זייער פארשטאנדיג ווי יעצט געזאגט גלייך. דער עצם חיוב מיתה איז פארשטאנדיג. וואס משה'ן האט געקוועטשט איז למה השם יחרה אפך און ואכלם. דער ואכלם האט אים האט אים געקוועטשט. וואס האט אים געקוועטשט אין דעם אכלם? עט דער רבי ברענגען דריי זאכן וואס לכאורה האט נישט געדארפט זיין דער ענין פון אכלם. די ערשטע זאך איז, ס'איז א כלל אין תורה אז דער חיוב עונש מיתה קען זיין דווקא ווען ס'זענען געווען עדות, נאכדעם וואס ס'איז געווען התראה, עדים אן התראה איז אויך גארנישט ווערט, עס דארף זיין עדים און עס דארף זיין התראה, וואס גייט נאכדעם? נאכדעם קומט די חקירה ודרישה פון בית דין, און רש"י דארף אונז נישט מסביר זיין, יעדער קינד פארשטייט דאס אז ס'קומט צו א עונש מיתה, איז דא א ענין וואס וואס ס'דארף זיין א ענין פון עדות, ס'דארף זיין א ענין פון התראה, ס'דארף זיין חקירה ודרישה, און אפילו ווען תורה זאגט דעם לשון, אין פרשת משפטים, מכשפה לא תחיה, וואס כפשוטו מיינט דאס אז מען טאר נישט דערלאזן די מכשפה זאל לעבן. יא, דאס שטייט מכשפה לא תחיה. באווארנט אבער רש"י אז דאס מיינט נישט אז מען זאל הרג'נען יעדע מכשפה וואס מען זעט אלא תומת בבית דין. און לכאורה ווען איינער לערנט מכשפה לא תחיה, ער גייט אין גאס און ער זעט א מכשפה, וואס איז זיין מצוה צו טון יעצט? ער דארף איר הרג'נען. זאגט דער רבי ניין. ס'איז פארשטאנדיג אז דאס מיינט נישט אז מען זאל איר הרג'נען יעדער מכשפה, מען דארף איר ברענגען צו בית דין, עס דארף זיין חקירות ודרישות, מיט אלע סארטן זאכן. ממילא, לויט דעם כלל אין תורה, וואס טוט זיך דא ואכלם? וואס זאגט דער אייבישטער ואכלם גלייך? עס דארף דאך זיין, עס דארף דאך זיין איינפאך חקירות ודרישות, עס דארף זיין עדות מיט התראה, וואס איז דא דער ואכלם? איין זאך וואס האט געקוועטשט, וואס קוועטשט דא. צווייטע זאך, וואס דער ואכלם איז, לייגט זיך נישט אין שכל, פארוואס זאל זיין? נאכמער. די צווייטע זאך, אפילו ביים ערשטן חטא, פון חטא עץ הדעת, ביי וועלכן דער אויבערשטער האט בפירוש געזאגט אין דער אזהרה צו אדם הראשון, שטייט קלאר אין פרשת בראשית, לא תאכל ממנו, וואס האט דער אויבערשטער געזאגט? כי ביום אכלך ממנו מות תמות. זעט מען פון דעסטוועגן אז אדם הראשון איז פאר זיין עובר זיין נישט באשטראפט געווארן מיטן עונש מיתה, און מיתה תיכף מה תיכף ומיד דער אייבערשטער האט אים געזאגט ביום אכלך ממנו מות תמות ער האט געגעסן איז ער געשטארבן ער איז נישט געשטארבן נישט מיטן עונש מיתה און נישט מיט מיתה גלייך ווען איז ער געשטארבן נאר ערשט נאכדעם וואס ער האט געלעבט נײַן הונדערט און דרײַסיק יאר איז ווערט דאך די שאלה וואס איז עפעס ואכלם די בונג גלייך, ועתה הניח ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם, ואכלם. וואס? עפעס עפעס ליגט נישט דא, עפעס שטימט נישט דא. דאס וואס האט געקוועטשט משה רבינו, דאס וואס רש"י האט אויסגעפונען, און דאס וואס רש"י האט געקוועטשט אינעם פסוק פון למה השם יחרה אפך בעמך, ממילא וועט מען קומען באלד צו פארשטיין ווי ווי מסביר זיין פארוואס משה רבינו האט געדארפט זאגן כלום מתקנא אלא חכם בחכם. האט מען שוין צוויי זאכן, וואס זעט מען דא? מה שאין כן דא ביים חטא העגל האט דער אויבערשטער געזאגט ועתה הניחה לי ואכלם. דער עונש איז מיתה און באלד נאכן חטא. האבן מיר א, האבן מיר שוין צוויי שאלות אויף דעם. ערשטנס א כלל אין תורה אז דארף זיין עדות מיט התראה און דערנאך חקירה ודרישה ובית דין. אפילו א מכשפה וואס עס שטייט לא תחיה מיינט נישט אז מען גייט אין גאס און מען זעט א מכשפה הרג'ט מען איר. דארף ברענגען צו בית דין, עס דארף זיין חקירה ודרישה מיט אלע זאכן. און נאך מער, ביים חטא עץ הדעת זעט מען אויכעט אז ער איז נישט געשטארבן גלייך. שטייט ביום אכלך ממנו מות תמות. ער איז געשטארבן נײַן הונדערט און דרײַסיק יאר שפעטער. דאס איז שוין צוויי זאכן, יעצט די דריטע זאך איז, און נאך מער, ואכלם, איז א א מורא'דיגע זאך, ואכלם מיינט אלע אידן, אויך די וואס האבן נישט געדינט דעם עגל. דאס איז אויך מובן פון דעם ווייטערדיגן המשך הדיבור, וואו זעט מען אז אז ס'מיינט אז ואכלם מיינט אלעמען אפילו די וואס האבן נישט געזינדיגט, שטייט קלאר נאכדעם, ואעשה אותך לגוי גדול, נאר דו עסט בלייבן, און פון דיר עט ווערן א נייער עם ישראל, און ווי רשי זאגט דארטן אויפן ארט, אז משה רבינו זאגט דעם אייבערשטן, זאגסט מיר אז וועסט מאכן פון מיר א נייעם עם ישראל, אם כיסא של ג' רגליים אינו עומד לפניך בשעת כעסך, קל וחומר לכיסא של רגל אחד. אויב א כיסא של ג' רגליים, וואס אברהם יצחק ויעקב קען נישט שטיין, והא ראיה דו גייסט אומברענגען גאנץ עם ישראל אפילו די וואס האבן נישט געזינדיגט, איז איין א בענקל וואס וועט זיין מיט איין פוס, מיינט זיך משה רבינו קען דאך זיכער נישט שטיין, זעה איך דאך אז מ זעה איך דאך אז ס'געווען אויף אלע זאכן, ממילא זעהן מיר דא א מורא'דיגע זאך אין דעם ענין פון ועתה הניחה לי ויחר אפי ואכלם, איז איז עפעס נישט פארשטאנדיג אינגאנצן, וואס אזא עונש קען נישט זיין מצד דער עבירה אליין, דער עונש קען נישט זיין מצד די עבירה וואס האבן געזינדיגט מיט עבודה זרה, ס'לייגט זיך נישט אין שכל, אויב זיי האבן געדינט עבודה זרה, דארף זיין א גאנצער א גאנצער א גאנצער סדר, ס'איז דא א סדר וויאזוי וויאזוי ס'ווערט, די וואס האבן נישט געזינדיגט דארף מען נישט הרג'ענען, די וואס האבן געזינדיגט דארף זיין עדים והתראה, ס'דארף זיין חקירה ודרישה, אדם הראשון האט געלעבט נאך נײַן הונדערט און דרײַסיק יאר, פארוואס ווילסטו ואכלם גלייך אויפן ארט? במילא דער ואכלם אינגאנצן נישט פארשטאנדיג, וואס איז דא דער פראבלעם, וואס איז דא, פארוואס איז דא, נאר ווייל ס'איז ויחר אפי בהם. דאס וואס דאס וואס האט געקוועטשט משה רבינו און דאס וואס דערפאר האט ער אנגעהויבן ענטפערן דעם אייבערשטן וואס האט אים געזאגט למה השם יחרה אפך בעמך האט ער געזאגט די ערשטע זאך האט ער האט ער געפרעגט למה השם יחרה אפך בעמך האט נישט געפרעגט די ערשטע זאך למה השם תכלם ווייל למה תכלם פארשטייט ער פאר וואס אז דער אייבערשטער וויל אומברענגען עם ישראל איז פארשטאנדיק אבער פאר וואס איז דער ויחר אפי ויחר אפי איז עפעס אין גאנצן אנדער זאך ס'האט נישט צו טון אפילו צו דעם ענין פון די עבודה זרה ווי דער רבי זאגט דא קלאר, וואס אזא עונש קען נישט זיין מצד דער עבירה אליין, מצד דער עבירה אליין גיט מען נישט אזא עונש, נאר ווייל עס איז ויחר אפי בהם און דערפאר דער חומר העונש, נאך מער ווי דאס קומט פאר דעם עצם עבירה, פאר דעם עצם עבירה קומט א קומט א עונש, וואס א סארט עונש קומט? קומט א עונש אז מען דארף ברענגען צו בית דין, עס דארף זיין עדים און מען דארף מאכן חקירות און אלע זאכן. און דא יעצט וועט מען ווערן פארשטאנדיג זייער געשמאק, און דאס איז געווען טענת משה, למה השם יחרה אפך? וואס זאגט משה רבינו און וואס זאגט רש"י? לא כלום מתקנא אלא חכם בחכם וכו'. ס'לאזט זיך פארשטיין פארוואס עס קומט אן עונש חמור פארן הארבן חטא עבודה זרה, יא? דאס איז פארשטאנדיג. ס'לאזט זיך פארשטיין פארוואס. בפרט אז דאס דינען אלוקים אחרים האט קיין ארט נישט אין שכל צו מיינען אז זיי זענען עפעס א ממשות חס ושלום. דער רבי ברענגט ארויס דא נאך געשמאקער, אז חס ושלום איינער ניצט עפעס א עבודה זרה, און מאכט א מענטשן א עבודה זרה, וואס יענער האט אים געגעבן עפעס א טובה, אדער ער קען אים געבן א טובה, ער האט אסאך געלט, ער האט אסאך השפעה, איז נישט אזוי שטארק די עבירה ווי ווען ער ניצט, ווען ער ניצט א זאך וואס האט אינגאנצן גארנישט. נעמסט א שטיקל גאלד, און דו בוקסט זיך צו דעם, און זאגסט, אלה אלוקיך ישראל, דאס איז, דאס איז דער גאט? בפרט אז דאס דינען אלוקים אחרים האט קיין ארט נישט אין שכל, ס'האט נישט קיין ארט אין שכל צו מיינען אז זיי זענען עפעס א ממשות חס ושלום, און אויך נישט קיין ארט אין מידות צו האבן א תאווה דערצו, וואסערע תאווה קען זיין צו דינען א צו דינען אזא זאך און זאגן אז דאס איז א גאט? ווי רש י איז שוין פריערט מפרש, ווען ס'שטייט אלוקים אחרים איז רש י מפרש אין פרשת יתרו שאינן אלוקות, וואס מיינט אלהים אחרים? אלא אחרים עשאום אלוקים עליהם, ס'איז גארנישט, אנדערע, אנדערע וואס זענען שוטים, זיי מאכן אויף אלוקות עליהם. איז במילא מובן אז פאר אזא חטא קומט א עונש חמור. יא, ס'איז פארשטאנדיג. ס'לייגט זיך אין שכל, דער רבי זאגט א געשמאקן לשון. ס'לאזט זיך פארשטיין אז ס'דארף זיין א עונש חמור פאר דעם. אבער פון דעם וואס דער אויבערשטער האט געזאגט ואכלם רבי מדגיש נאכאמאל דעם גאנצן ענין ווי געזאגט פריער, אז דא איז דער פראבלעם וואס ס'קוועטשט, דער ואכלם, און דערפאר האט משה רבינו געזאגט, האט געזאגט דעם אייבערשטן למה, און רש י טייטשט נישט ווי די אנדערע מפרשים טייטשן אל יחרה אפך בעמך, ניין, טאקע למה השם יחרה אפך, וואס איז דא, וואס איז דא דער ואכלם, וואס גייט דא פאר? אבער פון דעם וואס דער אויבערשטער האט געזאגט ואכלם, א', אן בית דין, ב' תיכף ומיד, אן בית דין, היינו, די ערשטע זאך וואס מען האט געברענגט פריערט, תיכף ומיד נישט ווי ביי אדם הראשון, ג אלע אידן, איז דאך מוכח אז דאס איז אן עונש וואס ער קומט נישט נאר מצד ובהתאם צום חטא פון די עובדי עגל, ס'איז אינגאנצן נישט צו די גלייך צו די עבירה וואס מ'האט געטון, נאכאמאל, די עבירה וואס מ'האט געטון איז מחייב מיתה, אבער נישט נישט גלייך אויפן ארט, און נישט אלעמען, און נישט אזוי ווי אדם הראשון האט געווארט נײַן הונדערט און דרײַסיק יאר, און אויכעט ס'דארף זיין חקירה ודרישה און די אלע זאכן ווי גערעדט פריער. פארוואס האט דער אייבישטער געזאגט ואכלם כרגע, דאס איז מצד החרון אף בשייכות צו דער עבודה זרה גופא, במילא וויבאלד דאס רעדט זיך וועגן חרון אף פון די עבודה זרה גופא, האט משה רבינו שוין געמוזט זאגן דעם אייבערשטן כלום מתקנא אלא חכם בחכם, און איינע פון די שאלות איז געווען ס'איז דאך נישט קיין כבוד צו רעדן אזוי צו דעם אייבערשטן, אבער ס'איז נישטא קיין ברירה, דער פאקט איז אז דער אייבישטער גייט דא מאכן עפעס א זאך פון ואכלם, מוזן זאגן אז דער ואכלם גייט ווייל זיי האבן אז דער כעס און דער קנאה, קל קנא, האט צו טון מיט די עבודה זרה, פרעגט משה רבינו כלום מתקנא אלא חכם בחכם, גיבור בגיבור. און דעריבער האט משה גע'טענה'ט למה ה' יחרה אפך מצד דעם עגל הזהב. נישט מצד די אידן וואס האבן געדינט דעם דעם דעם די עבודה זרה, אייב מצד די אידן וואס האבן געדינט די עבודה זרה וואלט געדארפט זיין מיט א גאנצן סדר מסודר נישט ואכלם כרגע, אייב מ'זאגט ואכלם כרגע איז ווייזט עס אז ער אז דער אייבישטער איז איז איז דא דער פראבלעם איז דא דער עבודה זרה, דער עגל איז דאך קיין מציאות נישט אז ער זאל גורם זיין דעם מתקנא דעם חרון אף. ממילא איז ממילא דער עגל איז דאך נישט קיין מציאות אז דאס זאל גורם זיין דעם מתקנא אין דעם עבודה זרה דאס וואס ער זאגט דעם אייבערשטן און דאס זאל ארויסרופן דעם עונש פון ואכלם אויף אלע אידן און תיכף ומיד איז איינע פון די שאלות שוין אראפגיין יעצט איז פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט דא אט דעם אט דעם אט דער אט די זאך ער ברענגט נישט וואס ער ברענגט אין פרשת יתרו אז ס'איז געווען איין פון לכאורה וואלט עס געווען אסאך געשמאקער ווייל אין פרשת יתרו קומט דאך אויס אז מ'האט אינגאנצן נישט געזינדיגט שטייט דארטן קלאר אנכי השם אלוקיך און לא יהיה לך לשון יחיד אז דאס איז גארנישט אנגעזאגט נאר רשי מוז עס דא ברענגען צוליב דעם עניין פון ואכלם דער וואס איז דא דער חרון אף דער חרון אף איז נישט אזוי פיל צוליב די אידן וואס האבן געדינט עבודה זרה צוליב די עבודה זרה אליין ווי מ'וועט דאס מסביר זיין נאך שפעטער אין מער פרטים און דאס פארשטיין אסאך אסאך קלארער דערפאר ברענגט ער נישט דעם מדרש אויכעט, דער מדרש דארטן זאגט דאך אז ווי געזאגט פריער דעם לשון פון דעם מדרש ווי מ'האט גערעדט פריער שטייט דאך דארטן קלאר, ס'איז מודגש, שטייט דארטן משה רבינו זאגט דעם אייבערשטן למה אתה כועס על בניך, און דא רעדט מען נישט דעם כעס על בניך, דא איז דער כעס אויף די עבודה זרה. אות ה' על פי זה איז מובן פארוואס רשי ברענגט דא נישט דעם פירוש וואס ער זאגט אין פרשת יתרו, יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט נישט דעם דעם פירוש פון פרשת יתרו, וואס שטייט דא וואס שטייט דארטן, ליתן פתחון פה למשה, וזהו שאמר למה השם יחרה אפך בעמך לא להם צוית, רשי דא ברענגט אראפ פונעם פסוק למה השם וגומר, ער ברענגט נישט אראפ דעם לשון למה ה' יחרה אפך בעמך, ווייל דא איז נישט דער אויפטו פון דעם בעמך ווי געזאגט פריער, דא איז דער ענין פון ואכלם, וואס ווייזט אז עס איז עפעס א מורא'דיגן חרון אף וואס האט צו טון מיט די עבודה זרה און נישט מיט זיי, דערפאר קען ער נישט אראפברענגען פון פסוק דעם למה ה' יחרה אפך בעמך, און ער קען נישט ברענגען אויכעט וואס דארטן שטייט ליתן פתחון פה למשה, וזהו שאמר, למה השם יחרה אפך בעמך זאגט רשי דארטן, וואס ביסטו אין כעס אויף עמך, האסט דאך נאר מיר אנגעזאגט, קען עס רשי נישט ברענגען דא, און דער רבי גייט עס מסביר זיין זייער געשמאק מיט קלארע ווערטער, דארטן איז רשי מפרש די הדגשה פון משה'ס טענה לויטן פירוש וואס איז נוגע דארט, על אתר פון ציווי. בשעת דער אייבישטער זאגט משה רבינו אנכי דער אייבישטער קומט אראפ אויף הר סיני און ער זאגט אנכי השם אלוקיך לא יהיה לך אלץ אין לשון יחיד וואס איז דארטן נוגע אז דארט איז דאך נאכנישט געווען קיין עגל נישט גארנישט איז דארטן דארף מוז רשי אראפברענגען ליתן פתחון פה למשה דאס וואס ער זאגט אנכי השם אלוקיך איז ליתן פתחון פה למשה אז ס'איז דא א פתחון פה אפילו פאר די עובדי העגל עצמם אינגאנצן א אנדער זאך דארטן אז ס'וועט זיין חס ושלום א עגל, גיב איך דיר א פתחון פה פאר די עגל. אזוי אויך זיי זענען נישט מחויב כלל קיין עונש צוליבן ציווי לא יהיה לך אלוקים אחרים וגומר. זיי זענען נישט מחויב גארנישט, מ'האט דאך זיי מ'האט דאך זיי נישט אנגעזאגט. דאס איז דארטן. אבער לערנענדיג פשוטו של מקרא דא, ווען מיר לערנען פשוטו של מקרא דא, בסיפור כל המאורע, דא ווערט דערציילט די גאנצע מעשה וואס איז געווען, דארטן איז נאר א דרך אגב, שטייט אנכי השם אלוקיך, ווערט א שאלה פארוואס שטייט נישט אלוקיכם, לא יהיה לכם אלוקים אחרים, פארוואס שטייט לא יהיה לך, דארף רשי ברענגען אט דעם אט דעם ענין, אז ס'רעדט זיך וועגן די עובדי העגל, אז דער רבי זאגט אז דעם אייבערשטן, אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן א פתחון פה, אויף די עובדי העגל האט זיי נישט אנגעזאגט. דא איז אבער אינגאנצן א אנדערע סארט זאך, דא איז נישט די זעלבע זאך. דא וואו עס ווערט דערציילט דער גאנצער מאורע, איז מוכרח פון דעם לשון למה השם יחרה אפך וגומר, דאס וואס דא אפקוועטשט דאס וואס דא איז די מאדנע זאך, למה השם יחרה אפך, אז די טענה איז נישט אויפן עצם עונש פון די עובדי עגל, דער עצם עונש פון די עובדי עגל ווי געזאגט פריער איז זייער פארשטאנדיג, מען טוט אזא עבירה האט מען שוין געלערנט אסאך מאל אין חומש און קיינער פרעגט נישט קיין שאלות אויף דעם, משה רבינו פרעגט נישט דעם לשון למה למה השם תכלה את עמך, ווייל דאס איז נישט די שאלה, די שאלה איז דער ענין פון יחרה אפך, אז די טענה איז נישט אויפן עצם עונש פון די עובדי עגל נאר אויפן ענין פון יחרה אפך, בשייכות, וואס איז די שייכות? ווי געזאגט פריערט, אז לויט רשי'ן קומט אויס אז די שייכות צו דער עבודה זרה אליין, כנזכר לעיל בארוכה האבן שוין גערעדט קלאר אז לויט רשי'ן קומט אויס אז דער כלום מתקנא אלא חכם בחכם, זאגט זאגט משה רבינו דעם אייבערשטן, צוליב די עבודה זרה ביסטו זיך ביסטו חס ושלום זיך מתקנא, וואס ביסט זיך מתקנא אין דעם? א חכם בחכם קען זיך מתקנא זיין אבער נישט קיין חכם נישט קיין חכם ב נישט קיין חכם ב ב אויף א גארנישט, ס'איז דאך א גארנישט. אות ו'. על פי זה איז אויך מובן וואס רשי זאגט דא די צוויי עניינים, יעצט וועט מען גיין פארענטפערן די שאלה וואס מען האט געפרעגט, א געוואלדיגע שווערע שאלה. ממה נפשך, ווילסט אראפברענגען דעם גאנצן פסוק, ברענג אלע דריי זאכן, ברענג אראפ דער חכם און גיבור און עשיר,

און ס'האט נישט צו טון צו דעם ענין דווקא וועגן די עובדי עבודה זרה, וועגן די עובדי עבודה זרה איז אין פרשת יתרו, און דא רעדט מען וועגן דעם ענין פון דעם עבודה זרה אליין, וואס דאס האט געמאכט דעם חרון אף פשוט מבהיל'דיג ווי געשמאק, און ס'איז ווי געזאגט פריער ס'כפתור ופרח די רשי ווערט אלץ געשמאק פארשטאנדיג, ווייל די קשיות זענען דאך מבהיל'דיגע שאלות אויף רשי. על פי זה איז אויך מובן וואס רשי זאגט דא די צוויי ענינים, חכם בחכם און גיבור בגיבור.

דאס וואס עס שטייט אין פסוק, ווען דער אייבערשטער האט געזאגט משה רבינו אז זיי האבן געמאכט א עגל, וואס הגם אז די אידן, הגם אז די אידן האבן דאס טאקע געזאגט, דער רבי ברענגט אראפ אין די הארה אז ס'קומט אויס אז די ערב רב האט אנגעהויבן און דערנאכדעם הטעו את ישראל אחריהם און זיי האבן עס אויך געזאגט. יא, זאגט דער רבי, הגם אז די אידן האבן עס טאקע געזאגט אז אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, ווערט אבער די שאלה צוליב וואס ברענגט עס דער פסוק? וואס איז נוגע צום גודל החטא פון עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו, ויזבחו לו, אז זיי האבן געזאגט אז זיי האבן אז זיי האבן געזאגט דערביי געזאגט אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, איז דאך שוין גענוג געוואלדיג אז דער אייבישטער זאגט משה רבינו סרו מהר מן הדרך, איך האב זיי אנגעזאגט, ערשט גערעדט אין עשרת הדברות, און ממש פערציג טעג אריבער אינגאנצן, עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו, ויזבחו לו, וואס דארף די תורה דערציילן אראפברענגען אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך? און נישט נאר דאס, נאר ווי משה רבינו חזר'ט עס איבער, ווען ער זאגט דעם אייבערשטן, על דרך זה געפינט מען אויכעט משה'ס טענה צום אויבערשטן, למה השם יחרה אפך בעמך, אז און ער פירט אויס, אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה, צו וואס דארף מען עס האבן? יעדער איינער ווייסט אז משה, אז דער אייבערשטער האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים, און די עבירה, סרו מהר, איז שוין גענוג אליין, איך דארף נישט אנקומען צו דעם אלה אלקיך ישראל. דא ליגט באהאלטן א מורא'דיגע זאך אין די ווערטער וואס דער אויבערשטער זאגט אז זיי האבן געזאגט אלה אלוקיך ישראל, צו דערצו וואס זיי האבן שוין וואס זיי האבן דאך שוין געדינט עבודה זרה איז דאך שוין גענוג, און משה רבינו זאגט עס אויכעט, למה השם יחרה אפך בעמך, איז דאך גענוג, ניין, אשר הוצאת מארץ מצרים, דו האסט זיי ארויסגענומען. זיי האבן געטענה'ט אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך, משה זאגט דעם אייבערשטן דו האסט זיי דאך ארויסגענומען, יעצט וועט מען קומען אין אפאר מינוט צו פארשטיין וואס איז דא דער ענין פארוואס רשי ברענגט אראפ נאר די צוויי, עס וועט ווערן אייכעט פארשטאנדיג פארוואס ער זאגט אים, לכאורה האט מען גערעדט אין די קשיא איז דאך א ענין פון היפך הכבוד צו זאגן דעם אייבערשטן דו ביסט זיך מתקנא אין די עבודה זרה, וועלן מיר זען און פארשטיין וואס דאס מיינט אז דער אייבערשטער איז טאקע געווארן חרון אף צוליב די עבודה זרה און צוליב דעם וואס זיי האבן געזאגט אלה אלוקיך, נאר פון דעם גופא איז א הוכחה, איצטער האבן מיר א פשוט'ע געשמאקע הוכחה. אז דער חרון אף דער ענין פון מתקנא האט געהאט א שייכות אויך מיט דעם וואס זיי האבן געזאגט אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, מוז מען קומען צו א מסקנא אז דער אייבישטער זאגט דאס און משה רבינו חזר'ט דאס איבער אשר הוצאת מארץ מצרים, דאס האט א דאס האט א חלק אין דעם ענין פון דעם חרון אף, אז דער חרון אף האט א שייכות מיט דעם וואס זיי האבן עס געזאגט אלה אלוקיך ישראל, און אז אויף דעם איז געווען טענת משה, כלום מתקנא. אין ביידע פרטים פון חכם און גיבור ווערן לויט דעם ווערן מרום ההוכחה אז דאס איז געווען דער ענין פונעם חרון אף, ווייל אנישט האט דער אויבערשטער געקענט זאגן נאר סרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה איז גענוג, ניין, שטייט וישתחוו לו, ויזבחו לו, וואס דארף מען אנקומען צום אלה אלקיך ישראל, ווייל דאס קומט ווייזן אז דאס איז געווען דער ענין פונעם חרון אף, און דער חרון אף איז געווען צוליב די צוויי זאכן, ווען משה רבינו זאגט דעם אייבערשטן כלום מתקנא אלא חכם בחכם גיבור בגיבור, עשיר האט נישט דא קיין זאך, מען קען נישט נוצן דעם עשיר אין פשוטו של מקרא, און די צוויי מוז איך האבן אין פשוטו של מקרא. און דער הסבר איז ווי מען גייט זאגן יעצט אינעווייניג אז דאס האט צו טון מיט דעם ווי די אידן האבן געקוקט אויף דעם, די אידן האבן געקוקט אויף דעם און זיי האבן געזאגט אלה אלקיך ישראל, דאס ווייזט אז זיי האבן געטראכט אז זיי האבן געטראכט און זיי האבן עס געזאגט קלאר אלה אלקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, דער דער דער עגל הזהב ער האט דיך ארויסגענומען פון מצרים, ווייזן זיי דאך אז ס'דא א כח אין די עבודה זרה, דערפאר זאגט משה רבינו צום אייבערשטן, וואס ווערסטו מתקנא אין דעם וואס זיי זאגן, אז אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך? דאס קען ארויסנעמען, דאס קען ארויסנעמען? כלום מתקנא אלא חכם בחכם, דו ווייסט דאך דעם אמת אז דאס האט אינגאנצן קיין כח נישט, ס'איז א שטיקל גאלד, ס'איז גארנישט מיט נישט, א עגל הזהב, נישט מער. ממילא זאגט משה, און איי פארוואס זאגט ער די צוויי זאכן? און מען גייט עס ערשט מסביר זיין ביידע זאכן צוזאמען, סיי פארוואס די צוויי זאכן, און סיי פארוואס דער חרון אף איז געווען אזוי שטארק פון די ווערטער אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך. והביאור, גייט דער רבי זאגן דעם ביאור, אויף צו ארויספירן די אידן פון מצרים און פירן זיי אין מדבר האבן זיך געפאדערט צוויי זאכן, ס'האט זיך געפאדערט חכמה און גבורה, מורא'דיג, איך קען זיך נישט אפשטעלן און זאגן ווי דער רבי שטעלט דאס צו און פארענטפערט פארוואס מען דארף האבן די צוויי עניינים דווקא, נישט דעם עשיר און נישט נאר, און פארוואס ברענגט ער נישט נאר איינע, חכם, פארוואס ברענגסטו ביידע? דער ביאור אויף דעם איז אזוי, ארויסצופירן אידן פון מצרים אין מדבר האט זיך געפאדערט צוויי זאכן, ערשטנס דארף זיין חכמה, וויאזוי צו מאכן, מ'זעט דא אז ס'איז געווען א ענין פון חכמה, וואס איז דער ענין פון חכמה? די מכות, דם, שטייט מפורש אז די ערשטע זאך איז מען, אז מ'קומט אריין אויף א מלחמה איז די ערשטע זאך איז פארמאכט מען די וואסער, זאל נישט האבן קיין וואסער אין שטאט, ער זאל זיך אפשר אונטערגעבן, אזוי איז געווען מיט די, רש"י גיבט א סדר אין די מכות, אלץ מיטן ארויסנעמען די אידן פון מצרים איז געווען אויף א וועג וואס מ'קען זען אז דער אייבישטער האט גענוצט דא חכמה. צו דערצו דארף מען האבן אויכעט גבורה, מען דארף האבן גבורה, נישט נתפעל ווערן פון די מצרים און זיי ארויסנעמען, אבער נישט, אבער נישטא, אבער נישטא קיין הכרח פון עשירות, עשירות דארף מען נישט האבן אויף זיי ארויסצונעמען פון מצרים, עס איז מובן אז די פרטים פון יציאת מצרים מיט די ניסים ונפלאות זענען געווען פארבונדן מיט גרויס חכמה וויאזוי דורכפירן, און גבורה ביים דורכפירן לפועל, וואס האט זיך געפאדערט? צוויי זאכן, ערשטנס חכמה וויאזוי מען טוט עס די צען מכות מיט די אלע זאכן, און דערנאך דעם גבורה ווי דער אייבערשטער האט עס דורכגעפירט לפועל. ועוד, נאך א זאך, אז ס'האט זיך געפאדערט נאר גבורה און חכמה, דאס וואס אויף די עגל דאס וואס עובדי העגל האבן געוואלט הילף וכו', זיי האבן געזוכט אז זיי דארפן האבן עפעס, משה רבינו איז נישט אראפגעקומען, און זיי זוכן זיי דארפן האבן עפעס, זיי זוכן עפעס הילף, זיי זוכן א גאט ער זאל זיי העלפן, חס ושלום, איז נישט בנוגע עשירות, זיי האבן געדארפט האבן א עגל הזהב נישט וועגן עשירות, ווייל ווי רשי האט שוין מודיע געווען האבן זיי שוין געהאט אן עשירות מופלגה פון ביזת מצרים, און נאכמער פון ביזת הים, ס'ברענגט זיך דארטן יעדער איינער האט געהאט שבעים חמורים לובים, געזונטע גרויסע פערדן וואס האבן געשלעפט מיט זיך די אלע זאכן, דער ים האט ארויסגעווארפן די אלע מצרים מיט זייערע תכשיטים ווי זיי פירן זיך אז זיי גייען אויף א מלחמה, און ס'איז געדארפט זיין ויסע משה את העם, זיי האבן געהאלטן אין איין שלעפן נאך און נאך, ממילא ווען זיי זענען געקומען אין מדבר וואס איז געווען דער פראבלעם דארטן? האבן זיי געדארפט האבן נישט קיין עשירות, עשירות האבן זיי געהאט, זיי האבן נישט געזוכט קיין גאט פאר עשירות, עס שטייט קלאר אין שטייט קלאר אין פסוק דארטן, וואס זיי האבן געזאגט, ווען זיי האבן געזאגט אהרונ'ען, אז זיי ווילן האבן א גאט, וואס האבן זיי אים געזאגט? עשה לנו אלוקים אשר ילכו לפנינו, דאס וואס זיי דארפן האבן, זיי דארפן נישט קיין געלט. און דאס האט משה רבינו געזאגט. למה השם יחרה אפך, דער מתקנא אין דעם עגל האט דאך קיין ארט נישט, ווארום כלום מתקנא אלא חכם בחכם און גיבור בגיבור, דו ווייסט דאך דעם אמת, חס ושלום, אינגאנצן נישט קיין היפך הכבוד צום אייבערשטן וואס ער זאגט דעם אייבערשטן, דו זעסט אז די אידן האבן זיך טאקע איינגערעדט אז אז זיי האבן זיך איינגערעדט אז אשר ילכו לפנינו און זיי האבן און זיי האבן געוואלט מיינען אז אז דער עגל האט גבורה און ער האט חכמה, דו רבונו של עולם דו ווייסט דאך דעם אמת, כלום מתקנא אלא חכם בחכם גיבור בגיבור, דער אמת איז דאך אז דער אויבישטער האט זיי ארויסגענומען פון מצרים בכח גדול וביד חזקה, און נישט דער עגל חס ושלום, ממילא וואס ווערסטו אזוי בחרון אף? שוין פארשטאנדיג פארוואס דער פסוק ברענגט אראפ אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך, וואס זיי האבן געזאגט, צו דערצו וואס עס שטייט שוין סרו מהר, און וישתחוו לו ויזבחו לו, עשו להם עגל מסכה, דארף דער אויבישטער זאגן אלה אלוקיך ווייל דא ליגט באהאלטן די גאנצע מעשה, און משה רבינו זאגט עס אויכעט. לא מה שב יחרב רב אמך דו וועסט עפעס דו וועסט עפעס מיט סקאנע אין דעם אייגל איז דאך אשר איז זיי זאל מער פריינד דו זאל אויס גענומען וואס איז ער אויס גענומען בקויער גאט לב יאט חזקו און דער אייגל דאך גאר נישט דער וואו די זאגער האט דאך נישט קיין חכ מ אדער גבורה איז דאך א שטיק גאלד טא ווי שייך צו מיסקאנע זיין אין דער וואו די זאגער מילא געשמאק פארשטאנדיג, פארוואס רש"י ניצט די צוויי, פארוואס רש"י מוז, פארוואס רש"י ניצט נאר די צוויי, פארוואס רש"י קען נישט ניצן דעם וואס מען רעדט דארטן אין פרשת יתרו, ווייל אין פרשת יתרו רעדט ער וועגן דעם ענין פון פון דעם ענין אויף צו ברענגען א לימוד זכות אויף די אידן, און דא רעדט מען נישט וועגן דעם, דארטן דא רעדט זיך דאך דער עיקר מעשה, און דער עיקר מעשה שטייט דא וועגן חרון אף. און ס'איז נישט יעדער ענין ואכלם, אינגאנצן נישט לפי ערך פון די פון די פון דעם זינד, לפי ערך פון דעם זינד דארף זיין חקירות ודרישות, די צווייטע זאך מ'זעט ביי אדם הראשון האט גענומען נײַן הונדערט און דרײַסיק יאר, פארוואס דא איז ואכלם, דא איז ואכלם גלייך און אלעמען, אפילו די וואס האבן נישט געזינדיגט, ממילא איז אלץ זייער געשמאק און זייער פארשטאנדיג. אות זיין וועט מען לערנען א מיינה של תורה בפירוש רשי. לכאורה דארף מען נאך אלץ פארשטיין, כאטש אז בנוגע דעם עבודה זרה האט קיין ארט נישט צו זיך מתקנא זיין, ווי ערשט געזאגט, וואס שייך צו זיך מתקנא זיין אין די עבודה זרה, ס'איז דאך א גארנישט מיט א נישט, א שטיק גאלד. ווארום כלום מתקנא אלא חכם בחכם גיבור בגיבור, און דאס איז דאך גארנישט. אבער מצד די וואס האבן געדינט דעם עגל און געזאגט, אלה אלוקיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, איז דאך לכאורה דא אן ארט חס ושלום פארן ענין פון מתקנא, טאקע אין די עבודה זרה איז טאקע נישטא וואס צו זיין מתקנא, אבער די אידן גייען ארום און זאגן אלה אלוקיך ישראל דאס האט אונז ארויסגענומען פון מצרים? עס שטייט דאך מפורש קל קנא, אפשר קל קנא איז אויף די עבודה זרה טאקע משה רבינו זאגט אים נישטא וואס צו זיין, אבער לכאורה אויף די אידן יא, לכאורה דארף דאך זיין ענין פון מתקנא אין די עובדי העגל, וויבאלד אז זיי האבן דאך געמיינט אז דער עגל איז א חכם און א גיבור. און ממילא איז שוין פארשטאנדיג אפשר פארוואס איז געווען דער ענין פון דער ענין פון מתקנא דער ענין פון חרון אף, זאגט דער רבי איז דער ביאור אין דעם אז ס'איז נישט ס'איז נישט אזוי, ווי מיר האבן געזאגט פריער צו ארויסברענגען דעם ענין פון מעלה פון א אידן און ווי דער אייבישטער קוקט אויף א אידן און ווי מיר דארפן קוקן אויף א אידן, א איד מצד עצמו האט נישט קיין טעות אין עבודה זרה, דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק י ט אז א איד קען זיין א קל שבקלים און ער קען זיין אלץ עס קומט צו מען זאגט אים ער זאל דינען עבודה זרה ווייסט ער אז מיט דעם רייסט ער זיך אפ אינגאנצן פון אייבערשטן מיט דעם וואס ער זאגט אז דאס איז א גאט קען ער עס נישט טון ער ווייסט אז דאס איז נאר אן עץ ואבן ס'איז גארנישט יא האלץ מיט שטיין און ער גיבט נישט קיין שום חשיבות עבודה זרה אפילו ביים עובר זיין אויף דעם חטא איז אויכעט נישט חס ושלום אפילו ווען ער ווען ער טוט די עבודה זרה איז דאס אויכעט נישט מיט א ענין פון חשיבות ס'איז גארנישט ווארום גם בשעת החטא היתה באמנה אתו יתברך דער אלטער רבי ניצט עס אין תניא פרק כ ד ער ניצט דעם לשון פון די מגילה אז אפילו בשעת החטא היתה באמנה אתו וכמאמר אדמו ר הזקן ווי דער אלטער רבי האט געזאגט און ס'ברענגט זיך אויך אראפ אין דעם אין דעם דעם מאמר באתי לגני פון תש י, עס ברענגט זיך פון פריערדיגן רעבן און עס ברענגט זיך אראפ אין היום יום עמוד עיין ג, אז דער אלטער רבי פלעג אלעמאל זאגן, א איד, נישט ער וויל און נישט ער קען זיין אפגעריסן פון אלוקות. א איד, נישט ער וויל און נישט ער קען, ער קען, אפילו ער וויל חס ושלום, אבער ער וויל נישט און ער קען נישט זיין אפגעריסן פון אלוקות. און דאס וואס דער עובד עבודה זרה האט געזאגט, איי ווערט דאך א שאלה, זיי האבן דאך געזאגט אלה אלוקיך ישראל, לכאורה ווי גערעדט פריערט איז דאך נישט פארשטאנדיג האט דאך יא געדארפט זיין דער ענין פון מתקנא דער ענין פון קל קנא חרון אף, זאגט דער רבי איז דאס נאר דערפאר וואס נכנס בו רוח שטות שגם בשעת החטא היתה באמנה אתו און אפילו ווען ער האט געזאגט די ווערטער אלה אלוקיך ישראל קומט עס פונעם רוח שטות ווי מען לערנט עס ארויס פון אלע אנדערע עבירות אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות און די גמרא און דער רבי זאגט הערה אין הערה אין 34 להעיר ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין רש"י ברענגט עס אראפ אין פירוש רש"י אין פרשת בלק דארט ווען ס'איז געווען וואס די וישתחוו לאלהיהן אז די ווען ס'איז געווען די מעשה מיט מיט פנחס און די מעשה מיט אלע זאכן דארט אין אין פרשת בלק שטייט וישתחוו לאלהיהן דאס געווען די עצה פון בלעם'ן אלוקיהם של אלו שונא זימה און יעמאלט איז געווען דער ענין פון וישתחוו ווי דאס געווען זאגט רש"י כשתקף יצרו עליו וואס איז געווען תקף יצרו? תקף יצרו אויף גילוי עריות, דערפאר איז דאך געווען דער וישתחוו לאלהיהן, אבער א איד מצד עצמו איז אינגאנצן נישטא, עס איז געווען א תקף יצרו, נכנס בו רוח שטות, און דערפון קומען אזעלע און דערפון קומען אזעלכע רייד, אבער עס איז נישט ער רעדט עס, ער וויל גארנישט, ער האלט גארנישט ביי דערביי, אף גם בשעת החטא היתה באמנה אתו יתברך, וואס דער רוח שטות איי ס'איז דאך פארט א רוח שטות אין אים? זאגט דער רבי ניין, די רוח שטות איז א באזונדער זאך פון דעם אידן אליין, ווי דער לשון נכנס בו רוח שטות, ס'איז גארנישט ער, ס'איז א באזונדער זאך פון דעם אידן אליין, דער איד אליין איז א איד, היתה באמנה אתו, די רוח שטות איז א צוגעגעבענע זאך. און דאס איז די טענה פון משה, למה השם יחרה אפך בעמך, יעצט וועט מען פארשטיין די טענה פון משה רבינו, דער זכות וואס ער ברענגט ארויס אויף די אידן, רבונו של עולם פארוואס יחרה אפך בעמך, פארוואס ביסטו אזוי מיט אזא חרון אף, און אויכעט מצד עמך, וואס איז דאס מצד עמך? דער רבי ברענגט אראפ די הערה אז ס'ברענגט זיך אין חסידות אין שער היחוד ואמונה פונעם אלטן רעבן, ברענגט זיך דער לשון עמך קומט פון עמך מיינט א פאלק, שטייט אז אין מלך בלא עם, און וואס איז די לשון פון עם? עם קומט פונעם לשון עוממות, וואס איז עוממות? ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט גחלים עוממות, ס'דא אזעלכע גחלים וואס מ'זעט דעם פייער אין זיי, ס'דא אזעלכע גחלים וואס זענען שווארץ אינדרויסן, זענען שוין אינגאנצן אבער ס'איז נאך דא אינעווייניג פייער, איז נאר דאס הייסט עם, ס'הייסט אז מען זעט נישט דעם פייער, ס'איז באהאלטן דער פייער אינעווייניג, איז אפילו אויף אזעלכע זאגט משה רבינו למה השם יחרה אפך אפילו בעמך, מצד די אידן דארף נישט זיין קיין ארט אויף מתקנא, געוואלדיגע ווערטער, מצד דעם אידן איז נישטא אזא זאך פון מתקנא, ווייל מצד מהותם איז ביי זיי אינגאנצן מושלל צו מחשיב זיין חס ושלום די עבודה זרה אלס חכם אדער גיבור. מצד מהותם, ווי געזאגט פריער, ס'איז נכנס בו רוח שטות, ער אליין איז נישט שייך אינגאנצן צו דעם, איז מצד זה איז מושלל דער גאנצער ענין פון חכם און גיבור אויף עבודה זרה, און דעריבער איז כלום מתקנא אלא חכם בחכם און גיבור בגיבור, ממילא דארף דער אייבישטער וויסן אז ער טאר נישט זיין ס'נישטא קיין חרון אף, ער טאר נישט זיין אין כעס אויף די אידן אפילו זיי האבן געטון אזא סארט זאך, וויבאלד אז ס'איז א ענין וואס איז נאר דער יצר הרע, דער שטות, ס'איז נישט זייער עצם פון מציאות. וואס האט דאס געפועלט? דער רבי ענדיגט צו, און דאס האט טאקע געפועלט אז וינחם השם וגומר.